זאגט די משנה, פותחין בימים טובים ובשבתות, ווען איינער האט געמאכט א נדר און דער נדר רירט אן אז ס'עט אים פעלן פון עונג שבת, זאגט מען צו אים, ווען דו זאלסט געווען וויסן אז מען טאר זיך נישט מצער זיין שבת, וואלסטו געמאכט דעם נדר? איז אויב ער זאגט ער וואלט דעמאלט נישט געמאכט דעם נדר, איז מען אים מתיר דעם נדר. בראשונה היו אומרים, די ערשטע צייט האט מען געזאגט אותן הימים מותרין, שבת און יום טוב איז ער מותר, דעמאלט האט מען מתיר געווען, ושאר כל הימים, אבער אלע אנדערע טעג אסורין, איז נאך שטארק די נדר. עד שבא ר' עקיבא ולימד, ביז ר' עקיבא איז געקומען און האט געלערנט, שנדר שהותר מכללו, שנדר שהותר מקצתו, איז די איז די גירסא אין די משנה פון משניות, אז מען האט אראפגענומען אביסל פון דעם נדר הותר כולו, איך לערן עס אפ פון פסוק כל היוצא מפיו יעשה, אז אויב כל היוצא מפיו יעשה אז מ'איז מקיים דעם גאנצן נדר, איז עס א נדר, און אויב מ'האט אביסל מתיר געווען איז אינגאנצן אראפ. כיצד? וויאזוי מיינט מען דאס נדר שהותר מקצתו הותר כולו? אמר, א מענטש האט געזאגט קונם איך טוה זיך אסר'ן שאיני נהנה לכולכם, איך וועל נישט הנאה האבן פון אייך, הותר אחד מהן, איינער געווארן מותר, למשל איינער פון די מענטשן איז געווען זיין טאטע, אויב זאגט מען זאגט ער אז ער זאל געווען וויסן אז דער טאטע איז צווישן דער גרופע מענטשן וואלט ער נישט געמאכט דעם נדר, איז דאך פון זיין טאטן אראפגעגאנגען דעם נדר, זאגן מיר איז שוין דער דין הותרו כולן, איז שוין געווארן אראפגענומען דער גאנצער נדר. ווי וועט זיין אז ער זאגט שאיני נהנה לזה ולזה, און די גמרא האט עס איינגעלערנט אז דא רעדט זיך שתלאן זה בזה, ער האט געזאגט איך מאך א נדר איך זאל נישט הנאה האבן פון ראובן און שמעון זאל זיין די זעלבע זאך ווי ראובן, דאס הייסט אז פון שמעון זאל איך אויך נישט הנאה האבן, און לוי זאל זיין ווי שמעון. און יהודה זאל זיין ווי לוי, איז די זאך אזוי, אויב מ'האט אראפגענומען דעם נדר פון שמעון, פון שמעון פון צווייטן, איז פארשטייט זיך איז דאך שוין געווארן אראפגענומען דער נדר פון דריטן אויכעט, פון פערדן אויכעט, ווייל ער האט געזאגט דער דריטער זאל זיין ווי דער צווייטער, און אויב אויף דעם צווייטן איז נישטא קיין נדר, איז די שפעטערדיגע נישטא, אז מ'האט אראפגענומען אבער דעם נדר פון דעם ערשטן, בלייבט אויף קיינעם נישט קיין נדר, ווי עס זיין מ'האט מתיר געווען דעם נדר פון דעם לעצטן, איז נאר דער לעצטער אראפ גענומען און אלע בלייבט איבער, איז דא אזוי אויך שאיני נהנה לזה ולזה, הותר הראשון, אז דער נדר איז געווארן אראפ גענומען פון דעם ערשטן, הותרו כולן, מכח דעם דין, נדר שהותר מקצתו הותר כולו. ווייל ער האט א, דא דארף איך נישט צוקומען צום נר שהותר מקצתו, דא קען איך זאגן נאך מער, אויב ער האט תולה געווען דעם צווייטן אין דעם ערשטן, איז דאך איז דער צווייטער איז טאקע ווי דער ערשטער, אזוי ווי ביי דעם ערשטן נישט דא קיין נדר ער האט מתיר געווען ביי דעם צווייטן נישט דא הותר האחרון, אז ס'איז געווארן מותר די נדר פון לעצטן, למשל דער לעצטער איז געווען אזא מענטש וואס ער האט חרטה וואס ער האט אים געאסרט פון אים הנאה האבן, איז דער דין האחרון מותר וכולן אסורין, ווייל די אלע וואס עס זענען די פריערדיגע זיי זענען דאך נישט תולה אין דעם שפעטערדיגן, הותר האמצעי דער מיטלסטער איז געווארן מותר, הימנו ולמטה מותר די שפעטערדיגע זענען מותר, הימנו ולמעלה אסור. ווי אז איינער האט געזאגט שאיני נהנה לזה קרבן ולזה קרבן, האט געמאכט אויף יעדן איינעם א באזונדער נדר, שלזה קרבן לזה קרבן, צריכין פתח לכל אחד ואחד, דארף ער האבן א פתח א חרטה ביי יעדן איינעם, ווייל ביי יעדן איינעם איז דאך א באזונדערע נדר. איינער האט געזאגט קונם יין ס'זאל זיין אסור צו מיר וויין אזוי ווי א קרבן שאני טועם שהיין רע למעיים פאר די מאגן איז נישט גוט קיין וויין אמרו לו האט מען געזאגט צו אים והלא המיושן דער אלטער וויין יפה למעיים איז גוט פאר די מאגן. איז ער האט געזאגט בפירוש פארוואס טוט ער אסר'ן וויין ווייל ס'איז נישט גוט פאר די מעיים, הותר במיושן איז ער געווארן מותר אין דעם אלטן וויין, ולא במיושן בלבד הותר, נישט בלויז אין דעם איז ער געווארן מותר, אלא בכל היין, ווייל דאס איז דאך נדר שהותר מקצתו הותר כולו, ווי אז איינער האט געזאגט קונם בצל שאני טועם. ער אסר'ט אויף זיך אז ער זאל נישט עסן קיין ציבל שהבצל רע ללב, די ציבל איז שלעכט צום הארץ. אמרו לו האט מען געזאגט צו אים, הלא הכופרי יפה ללב, די ציבל פון דעם ארט כופרי גוט פארן הארץ, איז דאך הותר בכופרי, כאטש ער האט אויף זיך געאסרט ציבל האט ער דאך נאר געאסרט די ציבל וואס איז רע ללב.

ר' מאיר האט געזאגט איז מותר אין אלע פצלה. ניין. ר"ן. אויבן די ערשטע שורה פותחין בימים טובים שיאמרו לו מען זאגט צו אים אילו היית יודע זאלסט געווען וויסן שאסור להצטער בשבת היית נודר וואלסטו געמאכט א נדר. ואם יאמר לאו, אויב ער זאגט ער וואלט נישט געמאכט דעם נדר מתירין אותו איז מען מתיר, שכל נדר שהותר מכללו הותר כולו, ילפינן לה בירושלמי כ'לערן עס אפ אין ירושלמי מדכתיב ס'שטייט ככל היוצא מפיו יעשה דמשמע דוקא בשכולו קיים אויב דער גאנצער נדר איז דא דעמאלט איז דארפסטו פאלגן אז אביסל בטל אינגאנצן בטל, כיצד, אמר קונם שאיני נהנה לכולכם הותר אחד מהן הותרו כולן למר במשנה. איינער זאגט אז ס'רעדט זיך במשנה אז ער זאגט, למשל, ער זאגט קונם שאיני נהנה לכולכם, נאכער איז דארט דא דער טאטע, זאגט ער, ווען איך זאל געווען וויסן דארט איז דער טאטע, וואלט איך נישט געזאגט מיט דעם לשון כולכם, נאר איך וואלט געזאגט קונם שאיני נהנה לזה ולזה ולזה, איך וואלט נישט געוואלט אז דער טאטע זאל זיין איין מינוט אין דעם כלל. קומט דאך אויס אז ס'איז דא א טעות אין דעם לשון פון דעם נדר, דעריבער זאגט מען בטל כולו.

דער דריטער ווי דער צווייטער, דער פערדער ווי דער דריטער, און אזוי ווייטער, און משום הכי הותר הראשון, אז דער נעדר איז געווארן מותר פון דעם ערשטן, הותרו כולן, שכולן היו תלוין בראשון, אלע זענען געווען אפהענגיק אין ערשטן, הותר האחרון, האחרון מותר וכולן אסורים, שהראשונים, ווייל די ערשטע אינן תלוין בו הענגען נישט אין דעם לעצטן. שאיני נהנה לזה קרבן ולזה קרבן צריכין פתח לכל אחד דכל חד וחד יעדער איינער הוי נדר באפי נפשיה איז א באזונדער נדר. גמרא, אין דער משנה האט מען געלערנט הותר האחרון אז דער לעצטער געווארן מותר איז האחרון מותר דער לעצטער איז מותר וכולן אסורים און אלע זענען אסור. אין דער משנה געשטאנען דאס לשון, ער האט געזאגט לזה קרבן ולזה קרבן, דעמאלט דארף מען האבן א פתח פאר יעדן איינעם. קומט אויס אז ווען הייסט דאס יעדע זאך א באזונדער נדר, דעמאלט ווען ער האט דערמאנט דאס ווארט קונם, דאס ווארט קרבן ביי יעדן איינעם, אבער דעמאלט ווען ער האט נישט געזאגט דאס ווארט קונם, און נישט קיין חילוק צו ער האט געזאגט אן א וא"ו לזה לזה, צו ער האט געזאגט מיט א וא"ו. שטענדיג זאגן מיר אז ס'איז נישט פאר יעדן איינעם א באזונדערע נדר, נאר דאס איז א כלל. ס'איז דא א דין ווען איינער מאנט פון דעם צווייטן געלט וואס ער איז אים שולדיג, און ער שווערט. אך איז אים ניט שולדיק. אין אמת'ן איז ער יא געווען שולדיק, נאכער וויל ער טאן תשובה דארף ער באצאלן דעם קרן מיט דעם חומש, און א חוץ דעם דארף ער ברענגען אשם גזילות וואס מיר זאגן אלע טאג אין איזהו מקומן, און ווי וועט זיין פינף מענטשן מאנען אים געלט, און אויב ער האט געשוואוירן בכלל. צו אלעמען איין שבועה דארף ער ברענגען, און נאכער ווייזט זיך ארויס אז ער איז יעדערן שולדיג, ברענגט ער איין אשם גזילות, ווייל איבער יעדן, ווייל איבער אלעמען האט זיך צוזאמען איז געוועזן איין שבועה, ווי איז אויב ער האט געשוואוירן צו דעם באזונדער, צו דעם באזונדער, צו דעם באזונדער, דעמאלט דארף ער ברענגען פאר יעדן זאך א באזונדער קרבן אשם גזילות, איז דא א מחלוקת אין גמרא. איין מאן דאמר רבי שמעון זאגט אז ווען הייסט עס א פרט, ווען הייסט עס אז ער שווערט צו יעדערן באזונדער, אויב ער האט דערמאנט ביי יעדן איינעם דאס ווארט שבועה, שבועה לא לך, שבועה לא לך, שבועה לא לך, ווי וועט אבער זיין אז ער זאגט לא לך, לא לך, לא לך, איינמאל שבועה איז עס איין שבועה, און א צווייטע מאן דאמר מחלק צו אז ער זאגט לא לך ולא לך. צו מיט א ו', ווייל אויב ער זאגט מיט א ו' זעהט עס גיכער אויס אז ס'איז איין זאך, איז דא אויב ביי אונז שטייט ווען איז עס א פרט דווקא ווען ער האט דערמאנט ביי יעדן איינעם דאס ווארט קרבן. מאן תנא, ווער דאס? אמר רבא ר' שמעון היא דאמר וואס ר' שמעון זאגט אז ווען הייסט עס א פרט. און אז מען דארף ברענגען אשם גזילות פאר יעדערן באזונדער, עד שיאמר שבועה לכל אחד ואחד, אויב ס'איז דערמאנט דאס ווארט שבועה פאר יעדן איינעם. אין דער משנה האט מען געלערנט, קונם יין שאיני טועם, ער אסר'ט אויף זיך וויין, ער וויל נישט טרינקען קיין וויין, ווייל דער וויין איז שלעכט פאר דעם מאגן. אמרו לו, והלא המיושן יפה למעיים. אזוי איז געשטאנען אין דער משנה. פרעגט די גמרא, ותיפוק ליה דאין רע, וואס דארף מען אים זאגן אז דאס איז גוט? דער עיקר פארוואס האט ער געמאכט א נדר פון וויין? ווייל ער איז שלעכט. דארף מען אים זאגן אז דער מיושן איז נישט שלעכט. אמר רבי אבא, האט רבי אבא געזאגט, ועוד. נאך א זאך יפה קתני, ער זאגט אזוי צוויי זאכן, דו זאלסט וויסן זיין דער וויין איז נישט שלעכט, נישט בלויז ער איז נישט שלעכט, נאר איז נאך געזונט אויך. קונם בצל שאני טועם שהבצל, ותיפוק ליה דאין רע, די זעלבע שאלה וואס איך האב פריער געפרעגט, איך דארף דאך אים נאר דער עיקר זאגן, דו ווילסט זיך אסר'ן אין בצל, אין ציבול ווילסטו זיך אסר'ן ווייל עס איז רע ללב, דאס איז נישט רע ללב וואס דארף מען זאגן אז ס'איז גוט? אמר ר' אבא ועוד יפה קתני אין אמת'ן אפילו אז זאל נישט זיין גוט נאר אויב ער איז ניט שלעכט איז וואלט אויך געווען דאס א פתח חרטה נאר דא איז דאך נאך אן איי ווייל ער האט דאך תולה געווען אין וואס שהיין רע למעיים נאר דא א איז דאך שטארקער. זאגט די משנה, פותחין לאדם בכבוד עצמו, אז איינער טוט אסר'ן די פרוי זי זאל פון אים נישט קיין הנאה האבן צו ער נישט פון איר, אזא נדר וואס די נדר קען חל זיין און ער מוז איר גט'ן, טוט מען אים אנהייבן צו זאגן בכבוד עצמו. אז מיט דעם נדר וועט ער זיך נישט פארשאפן קיין כבוד ובכבוד בניו, די כבוד פון זיינע קינדער, אומרים לו, מען זאגט צו אים, אילו היית יודע, ווען דו זאלסט געווען וויסן, שלמחר אומרים עליך, מארגן זאגט מען אויף דיר, כך היא ווסתו של פלוני. אזוי פירט זיך דער מענטש, מגרש את נשיו, ער גט זיינע פרויען, ועל בנותיך יהיו אומרין, אויף די טעכטער וועט מען זאגן, בנות גרושות הן, זענען טעכטער פון געגעטע, דאס הייסט, מען זאגט אזוי ווי זיי האבן געזען ביי זייער מאמען אז זי איז געווארן געגעט, וועט עס ביי זיי אויך אזוי זיין. מה ראתה אמן של אלו להתגרש, וואס האט געזעהן? ס'איז בעסער ראה, נישט ראתה, מה ראה, וואס האט זייער טאטע געזעהן? באמן אין דער מאמע של אלו פון די להתגרש. ער הערט דאס א אבער דאס ברענגט א שלעכטן נאמען, ויאמר זאגט ער אילו הייתי יודע שכן, ווען איך זאל געווען וויסן אז דאס וואס מען גט די פרוי, דאס ווירקט שלעכט אויף די קינדער, אויב אזוי, לא הייתי נודר, וואלט איך נישט געמאכט דעם נדר, ווייל דער נדר צווינגט דאך מיר אז איך מוז זי גט'ן, איז אויב ער זאגט אזוי יא, הרי זה מותר. נאך שטייט אין דער משנה, ער זאגט קונם, ער אסר'ט אויף זיך די פרוי.

נישט מען מיינט אז בשעת דעם נדר איז זי טאקע געווען כעורה נאר שפעטער איז זי געווארן שיין, צי שחורה ונעשה לבנה, צי שווארץ און זי איז געווארן ווייס, צי קצרה ונעשה ארוכה, ניין מכח דעם וואלט איך נישט געקאנט מתיר זיין דעם נדר ווייל דאס איז נולד. אלא נאר שהנדר טעות, דער נדר איז א נדר בטעות, און דער ר"ן זאגט אז מען דארף אפילו נישט האבן קיין היתר חכם אויכעט. ומעשה באחד, ס'איז געווען א מעשה מיט איינעם שנדר מבת אחותו הנאה, ער האט געאסר'ט ער זאל נישט הנאה האבן פון זיין שוועסטער'ס טאכטער, והכניסוה לבית רבי ישמעאל, מען האט איר אריינגעברענגט אין דאס הויז פון רבי ישמעאל און וייפוה מען האט זי געמאכט שיין, אמר לו רבי ישמעאל האט רבי ישמעאל געפרעגט דעם מענטש בני מזו, מזו נדרת פון דער? אמר לו האט ער געזאגט לאו נישט והתירו רבי ישמעאל, רבי ישמעאל האט אים מתיר געווען, באותה שעה בכה רבי ישמעאל, דעמאלט האט רבי ישמעאל געוויינט ואמר ער האט געזאגט בנות ישראל נאות הן. די אידישע טעכטער זענען שיינע, אלא שהעניות מנוולתן, נאר די ארעמקייט טוט זיי פארמיאוס'ן. וכשמת רבי ישמעאל, ווען רבי ישמעאל איז נפטר געווארן היו בנות ישראל נושאות קינה, האבן די אידישע טעכטער געקלאגט אויף אים ואומרות זיי האבן געזאגט בנות ישראל על רבי ישמעאל אויף רבי ישמעאל'ן בכינה וכן הוא אומר בשאול. וואס בכינה? וויינטס. וכן הוא אומר בשאול בנות ישראל אל שאול בכינה. פרעגט די גמרא, מעשה לסתור, מען ברענגט אראפ די מעשה פון רבי ישמעאל'ן און דאס איז אנדערש ווי עס שטייט פריער. פריער אין דער משנה איז דאך געשטאנען אז אויב כעורה איז זי געווען מיאוס ונעשית יפה, איז הייסט עס נולד מיט דעם איז מען נישט מתיר, און איך ברענג אראפ א מעשה מיט דעם האט מען מתיר געווען. ענטפערט די גמרא חסורי מחסרא עס פעלט אפ, והכי קתני מען דארף אזוי לערנען. רבי ישמעאל אומר רבי ישמעאל זאגט אפילו כעורה אפילו בשעת'ן נדר איז זי געווען מיאוס, ונעשית נאה איז זי געווארן שיין, שחורה ונעשית לבנה, צי קצרה ונעשית ארוכה איז אויך קאן מען פותח זיין מיט נולד, אזוי איז דאך דא א מאן דאמר אין די משנה, רבי אליעזר לערנט דאך אויך אזוי אז פותחין בנולד, נאכהער.

זי האט געהאט א צאן וואס מען האט איר אריינגעזעצט און זייער מיעס אריינגעזעצט, דאס איז געווען די מיעסקייט. ועשה לה ר' ישמעאל, ר' ישמעאל האט געמאכט פאר איר שן של זהב, א גאלדענעם צאן משלו, פון זיין געלט. כי שכיב ר' ישמעאל, ר' ישמעאל איז נפטר געווארן. פתח עליה ההוא ספדנא הכי, האט דער וואס האט געמאכט דעם הספד האט אזוי געזאגט,

דו קאנסט פון מיר נישט הנאה האבן עד שתטעימי תבשילך, ביז דו וועסט געבן צו פארזוכן דיין עסן לרב יהודה ולרב שמעון, צו די צוויי חכמים. איז די פרוי געקומען צו לויפן, זי האט דערציילט זיי, איך קען נישט וואוינען מיטן מאן צוליב דעם מו ד, איר מוזט דווקא הנאה האבן. רב יהודה טעים. רב יהודה האט טועם געווען פארזוכט די עסן. איי עס איז דאך נישט קיין כבוד התורה רבי יהודה דער גרויסער חכם מ'איז אזוי מבזה אים, אמר רבי יהודה האט געזאגט קל וחומר מה דאך לעשות שלום בין איש לאשתו ביי א סוטה צו מאכן שלום צווישן א מאן און זיין פרוי, אמרה תורה זאגט די תורה שמי שנכתב בקדושה מיין נאמען וואס איז געווארן געשריבן בקדושה. ימחה על המים המאררים בספק, כאטש ס'איז דאך א ספק צו זינתה צו נישט, ואני על אחת כמה וכמה, כדי ס'זאל זיין שלום בין איש לאשתו דארף איך זיך נישט מיט דעם אנרעכענען. רב שמעון לא טעים, רב שמעון האט נישט געגעסן אמר האט געזאגט ימותו כל בני אלמנה ואל יזוז שמעון ממקומו. ווי דער רן איז מסביר, ער האט געשאלטן דעם מאן וואס האט געמאכט דעם נדר, און די פרוי זאל בלייבן אן אלמנה, און ער האט געשאלטן אז די קינדער זאלן ווערן אנגערופן בני אלמנה, נאכדעם וועלן זיי אויך שטארבן. פארוואס רעדט ער אזוי אויף ר' שמעון? לכאורה איז דאך דא דער קל וחומר פון ר' יהודה אין די חגתא, ווי דער ב"ח איז גורס כי היכי דלא לתרגלי למינדר, כדי מענטשן זאלן זיך נישט געוואינען צו מאכן נדרים, אז מען וועט זען די הארבקייט פון א נדר וועט מען נישט גיך מאכן קיין נדרים.

והא האי לזילותא קא מיכוין? די כוונה פון מאן איז דאך געווען אז זי זאל פארשעמען רבי שמעון בן גמליאל, און ווען איז דער בזיון ווען מען שפייט יענעם אין פנים אריין, דא האט זי דאך געשפיגן אויפן מלבוש. ענטפערט די גמרא, אמר ליה האט ער אים געזאגט על מני מירק שפייען על מניה דרבן שמעון בן גמליאל וואס ער איז א זייער חשוב'ער מענטש, זילותא רבתא היא, איז עס אויך אזוי צו זאגן? א גרויסער בזיון! דערציילט די גמרא א מעשה ההוא דאמר לדביתהו, האט געזאגט צו זיין פרוי, קונם, כ'טו אסר'ן, שאי את נהנית לי, טארסט נישט קיין הנאה האבן פון מיר, עד שתראי ביז דו וועסט נישט ווייזן מום יפה שביך, ס'איז דא אן אנדערע גירסא מאום, פון ווארט מאום, עפעס א שיינע זאך וואס דו האסט, און אפילו איך בין גורס מום, מיינט מען אויך מום טרעפט מען אמאל איז די טייטש א זאך, דו מוזט ווייזן א שיינע זאך צו רבי ישמעאל ברבי יוסי. אמר להם האט רבי ישמעאל ברבי יוסי געזאגט שמא ראשה נאה, אפשר האט זי א שיינעם קאפ, אמרו לו האט מען געזאגט צו אים סגלגל, דער קאפ איז נישט לענגעכדיג נאר קיילעכדיג, שמא שערה נאה, זי האט שיינע האר, האט מען געזאגט דומה לאניצי פשתן, ס'איז גלייך אזוי ווי פלאקס, האט ער געפרעגט שמא עיניה נאות, אפשר האט זי שיינע אויגן, האט מען געזאגט טרוטות הן, זענען מיט טרוטות רכות, ס'הייסט אזעלכע נעצן, שמא אזניה נאות, שיינע אויערן, כפולות הן, גרויסע אויערן, געטאפלטע אויערן, שמא חוטמה נאה, די נאז איז א שיינע. בלום הוא, די נאז איז פארמאכט. האט ער געפרעגט רבי ישמעאל ברבי יוסי, שמא שפתותיה נאות, אפשר די ליפן זענען שיין? האט מען געזאגט עבות הן, גראבע ליפן. שמא צוארה נאה, א שיינעם האלז, האט מען געזאגט שקוט הוא, דער האלז איז אראפ, די האלז איז ממש אויף די פלייצעס, א קורצע האלז, שמא כריסה נאה, א שיינע בויך, צבה הוא, ס'איז אזוי ווי געשוואלן, שמא רגליה נאות, זי האט א שיינע פיס, רחבות זענען ברייט כשל אווזא, שמא שמה נאה, אפשר האט זי א שיינעם נאמען. האט מען געזאגט לכלוכית שמה, ס'איז איינגעטינקען, לכלוך איז שמוציג, אמר להן האט ער געזאגט צו זיי, יפה קורין אותה לכלוכית, זי האט א פיינע זאך, דער נאמען פאסט צו איר, לכלוכית שמה, שהיא מלוכלכת במומין, ושרייה, און ער האט איר מתיר געווען. איז דער ר"ן און רש"י זאגן דא צוויי זאכן, איין זאך זאגט אז ער האט געפינען א שיינע זאך, אז דער נאמען איז שיין פאר איר, איז דאס איר שיינע זאך, און א צווייטע פשט איז ווייל מ'האט דאך גארנישט נישט געפינען אין איר קיין שיינע זאך, איז דאך בכלל דער נדר גלייך נישט חל געווען, ער זאגט, כ'מאך א נדר זאלסט ווייזן א זאך, זי האט דאך נישט קיין שיינע זאך וואס צו ווייזן. דערציילט די גמרא א מעשה, ההוא בר בבל, איינער פון בבל, דסליק לארעא דישראל, איז ארויפגעגאנגען אין ארץ ישראל, נסיב איתתא, האט דארט גענומען א פרוי, אמר לה, ער האט געזאגט צו איר, בשילי לי, קאך מיר תרי טלפי, צוויי פיס פון א בהמה. טלפי, ווייל פיס הייסן אויך טלפי, און טלפי איז אויך די טייטש ארבעס. בשילה ליה האט זי געקאכט צו אים תרי טלפי, צוויי ארבעס. א צווייטע טייטש איז דא אין רש"י, אז ער האט געזאגט זאל קאכן אביסל ארבעס, האט זי געטראכט אביסל איז גענוג, צוויי ארבעס. רתח עלה, איז ער געוואָרן אין כעס אויף איר. למחר-מאָרגן אמר לה, האָט ער געזאָגט צו איר, בשילי לי, קאָך מיר גריוא, אַ גרויסן, אַ גרויסן טאָפּ, אַ גרויסן קאַך. פאַרוואָס האָט ער אַזוי געזאָגט? ווייל ער זעט, ער הייסט נאָרמאַל קאָכן, קאָכט זי צוויי אַרבעס. אַז ער וועט הייסן, זאָל קאָכן אַ גאַנצן קעסל, וועט זי דעמאָלט קאָכן וויפל מ'דאַרף האָבן פון עסן.

האט זי געמיינט בבא אויפן נאמען פון א מענטש, הוה יתיב בבא בן בוטא אבבא, איז געזיצן ביי דער שוועל בבא בן בוטא וקא דאין דינא, און האט גע'פסק'נט א דין, אזלת איז זי געגאנגען ותברת יתהון על רישיה, זי האט צו צעבראכן די ליכט אויף זיין קאפ. איז זי ער האט געמיינט אויף דער שוועל פון איר אין דער כעס גיי צוברעך אויף די שוועל איז זי האט געמיינט אויף אים אמר לה האט בבא בן בוטא איר געפרעגט מה הדין דעבדת וואס האסטו דאס געטון נעמט צוויי ליכט צוברעכט אויף זיין קאפ אמרה ליה האט זי געזאגט כך ציוני בעלי די מאן האט מיר אזוי געזאגט אמר האט ער געזאגט את עשית רצון ווייל דו האסט געטון דעם רצון פון דיין מאן, ביסטו דאך א אשה כשרה, איזה אשה כשרה שעושה רצון בעלה, המקום יוציא ממך, שני בנים כבבא בן בוטא, ער זאל ארויסנעמען פון דיר צוויי זין, האט ער געזאגט דאס ווארט איזה אשה כשרה עושה רצון בעלה, איז דא א ווארט, איז דא א חסידישע ווארט, העושה, זי מאכט, רצון בעלה, זי מאכט אז דער רצון פון מאן זאל זיין אויף גוטע זאכן.